בונין האט זיך אויפגעכאפט, ריכטיג, גאנץ ריכטיג! האט ער אויסגעשריען, דאס איז גוט באאבאכטעט! פון דעם מאמענט אן האט ער אנגעהויבן קוקן אויף מיר אנדערש, דאס האט דערוואכט אין אים דעם שרייבער, דער פאעט, וואס שעצן אין אנדערן די סימנים פון זייער אייגענער פראפעסיע. ווען איך האב אים פארלאזן זענען מיר שוין געווען גוטע פריינט. באמערקונג, מיט א יאר פינף צוריק. זייענדיג אין פאריז האב איך אפגערופן טעלעפאניש בונינ'ען, ער איז דאמאלט שוין געווען דער וועלט בארימטער שרייבער, דער נאבעל פרייז געווינער. יא יא, אין א האלבע שעה ארום קום איך צו אייך אין האטעל, האט ער זיך ליבנסווירדיג אפגערופן. איך האב געווארט אין פאיע, לאבי, וועל איך אים דערקענען? א יאר דרייסיג האבן מיר זיך ניט געזען, ער מוז דאך זיין ארום זיבעציג יאר אלט. ווי מאדנע איך האב זיך געפילט ארומגייענדיג אין מאדזשעסטיק האטעל און ווארטנדיג זיך צו טרעפן מיט די שאטנס פון דער צייט וועלכע זענען אפגעשטארבן און לעבן נאר אין האלב-פארהיטע פרעגמענטן, א דארער מאן מיט שניי-ווייסע האר אויף אן איידעלן קליינעם קאפ האט פון ווייטן עמיצן געגעבן צייכנס, האלטנדיג אין האנט א קאשקעט פון אן אפאש. ווי קומט דא אן אפאש? איז מיר אויף א מאמענט דורכגעלאפן אין קאפ, און וועמען אייגנטליך סיגנאליזירט ער דאס? דער אלטער מאן מיט דעם אפאש-קאשקעטל, דער פרעמירטער דיכטער איוואן בונין, האט עס געמיינט מיך. ער האט מיך דערקענט. אזוי שארף איז געווען זיין זיכרון, אזוי גענוי זיין באאבאכטונגס קראפט. ווען מיר האבן זיך ארומגעכאפט און איך האב אנגעהויבן צו מאכן אים קאמפלימענטן, האט ער מיך שטרענג שפאסיג אפגעשטעלט, שא, שא, דימוב, מען דארף ניט. אין דעם יידישן שא מיט וועלכן ער האט זיך באַנוצט, איז געווען אַ חברישע אָנדייטונג אויף מיין רעליגיע. אָבער ווי וואַרים דאָס האָט געקלונגען ביי אים, דעם קריסט, דעם רוס! איך האָב געליינט זיין געדאַנק און זיינע געפילן, דאָס איז געווען אומגעפער אַזוי, עס מאַכט באמת ניט אויס ווער מיר ביידע זענען און וואס מיר ביידע האבן דורכגעמאכט אין די יונגע שווערע דרייסיג יאר, אבער מיר זענען דאך רוסישע שרייבער פון מאסקווע פון פעטערבורג, מיר האבן א געמיינשאפטליכע פארגאנגענהייט, א גייסטיגע היים נאך וועלכער מיר בענקען יעדער איינער ביי זיך אין זיין ווינקל, איך אין א זייטנגעסל פון פאריז, דו אין דיין בראנקס. געדענקסט דעם אוונט ווען איך האב קיינעם ניט געוואלט זען און דו האסט פארט פארשטאנען אריינצורייסן זיך צו מיר? געדענקסט לעאניד אנדרעיעוו און קופרין און ברוסוב, דעם חבר מיינעם איז ברודער ברוסוב טויט, אלע שוין טויט, אבער מיר געדענקען זיי צערטלעך, שא. דימאוו. מיין באגעגעניש מיט לעאניד אנדרעיעוו איז געווען אויסגעהאלטן אין שטייפע הארטע פארמען, זיכער ניט פון מיין זייט, איך האב אנגעקלונגען ביי זיין טיר און צו מיר אין פארהויז איז ארויסגעקומען א רוסקי מאלאדיעץ, א סטאטנער הויכער בחור מיט ברייטע פלייצעס, מיט א געזונטער שטארקער ברוסט און אן אומגעווענליך שיינעם שטאלצן קאפ. מערקווירדיג זענען געווען זיינע טונקעלע אויגן, עס האט זיך אויסגעוויזן אז זיי זענען אנגעפילט מיט געדאנקען וועלכע האבן זיך איינגענעסטעט אין זיין שטערן אזוי טיף אז זיי האבן זיך שוין פון דארטן ארויסגעשפארט דורך די אויגן. די שווארצע אויגן-ברעמען זענען געווען פארצויגן איבער דער אקוראט פארמירטער דורכאויס ניט-רוסישער נאז, שווארצע וואנצעלעך האבן באפוצט דעם ענערגישן מויל מיט די פולע רויטע ליפן, א קליין יונג בערדל האט צוגעגעבן אייגנארטיגקייט דעם קלוגן טראגיש אויסזעענדיגן פנים, געדיכטע לאנגע שווארצע האר האבן געגעבן אנדרעיעוון אן ענליכקייט צו עפעס אן איטאליענישן מאלער אדער צו א רעוואלוציאנער, אדער ביידע צוזאמען. אנגעטון איז ער געווען ניט אזוי ווי מען קליידט זיך געוויינלעך, ער האט געטראגן א רוסישע פאדיאווקע, אזוי ווי די פויערים טראגן, נאר פארשטייט זיך פון א סך א בעסערן סארט און שניט, ספעציעל באשטעלט ביי א שניידער. די טייער אויסזעענדיגע שווארצע פאדיאווקע איז געווען אונטערגעגארטלט מיט א שמאלן לעדערנעם פאסיק, ווי מען טראגט דאס אין קאווקאז. די הויזן זענען געווען אריינגערוקט אין הויכע שטיוול מיט גלאנציגע כאליעוועס, און פארשטייט זיך אז קיין קאלנער און קיין שניפס דארף אזא רוסישער קאסטיום ניט האבן. די אריגינעלע און אביסל אויפפאלנדיגע קליידונג האט אים זייער געפאסט, כאטש זי איז געווען ענליך צו אן אפערעטישער אויסשטאטונג. אין יענער צייט איז געווען אביסל אין מאדע צו קליידן זיך אזוי, א גאנצע יונגע גרופע מאסקווער שרייבער האבן געטראגן פאדיאווקעס, טשיריקאוו, סקיטאלעץ, פעטראוו, און מאקסים גורקי און אפילו שאליאפין. אנדרעיעוו האט מיך אויפגענומען נאך קעלטער פון בונינען. ער האט מיך אפילו ניט איינגעלאדן אין זיין קאבינעט און געהאלטן אין פארצימער. דורך דער אפענער טיר האב איך אויף א מאמענט דערזען א בלאסע פרוי פון מיטעלן וואוקס, מיט גלאַט פֿאַרקעמטע האָר, דאָס איז געװען זײַן װײַב, װי אַנדרעיעװ האָט עס מיר דערצײלט שפּעטער, װען מיר זענען שױן געװאָרן גוטע פֿרײַנט. אָבער צו דער צײַט איז זי שױן געװען טױט, געשטאָרבן אין באַרלין צװײ װאָכן נאָך דעם װאָס זי האָט געבױרן איר זון סאַװאַ. די שולד פֿאַר איר פֿריצײַטיקן טױט, װי אַנדרעיעװ האָט מיר דערקלערט, ליגט אין גאַנצן אױף דעם מעדיצינישן פּערסאָנאַל פֿון דעם קליניק װוּ זי איז געלעגן. אין פֿאָדער צימער לעבן דער טיר, האָבן מיר אַ האַלבע שעה גערעדט װעגן גאָט, זײַן באַליבטע טעמע. װען איך האָב זיך צוריקגעקערט אין אָװנט אין מײַן האָטעל, האָב איך געפֿונען דעם פֿאָלגנדיקן בריװ צוגעשיקט מיט אַ ספּעציעלן מענטשן. אױב גאָט איז דער שאַפֿער און אױפֿזעער פֿון דער װעלט, װיל איך מיט אים גאָרנישט האָבן צו טאָן. לעאָניד אַנדרעיעװ. באַמערקונג, מיט אַ פּאָר מאָנאַטן שפעטער, ביי א רוסישער פארזאמלונג אין פערצנטער סטריט, האב איך זיך צופעליג צערעדט מיט א יונגנמאן, א שלאנקער און חנעוודיגער, מיט ווייכע, כמעט מיידלישע מאניערן, ווי נאר איך האב ארויסגערעדט מיין נאמען, איז ער צוגעלאפן צו מיר און מיך ארומגעכאפט. גאט מיינער! האט ער אויסגערופן, אייער בילד איז דאך געהאנגען אין מיין פאטער'ס שרייב צימער ביז דער לעצטער מינוט! טרערן זײַנען געװען אין זײַנע אױגן. דאָס איז געװען סאַװאַ, אַנדרעיעװס ליבלינג-זון. אױך איך האָב ניט געקענט זיך צוריקהאַלטן פֿון װײנען. סאַװאַ איז אַ טענצער אין מעטראָפּאָליטאַן-אָפּערע. פֿון זײַן גרױסן פֿאָטער האָט ער געירשט דעם טאַלאַנט צו מאָלן. אַנדרעיעװ איז געװען זײער באַגאַבט אין מאָלערײַ. אין מײַן קעגנװאַרט האָט דער געניאַלער רוסישער מאַלער רעפּין אים געמאַכט גרױסע קאָמפּלימענטן. אויך מיט וואלערי ברוסוב, דעם באוואוסטן דיכטער, האב איך זיך באקענט אין דעם דאזיקן מאסקווער וויזיט מיינעם. איך בין אריינגעקומען אין דער רעדאקציע פון דעם דעקאדענטישן זשורנאל וועסי, וועלכן ברוסוב האט געפירט מיט א געניטער האנט, וואס א.

ברוסוב האט געשטאמט פון א משפחה פון סוחרים, אבער ער אליין האט ליב געהאט צו דערציילן אז זיין אור-זיידע איז געווען דער אסטראלאג און נאטירליך אויך שווינדלער יאקאב ברוס, וואס האט געלעבט אין דער צייט פון פעטער דעם גרויסן און וואס האט צוזאמגעשטעלט דעם רוסישן קאלענדאר און געקענט פאראויסזען די צוקונפט. ברוס איז ניט קיין רוסישער נאמען. דאס פנים. האט דאס אויך אונטערגעשטראכן. ער האט געהאט שווארצע, שטעכיקע, ליידנשאפטליכע אויגן וואס האבן געקאנט שפריצן מיט ווילדקייט. די באקנביינער זענען געווען הויך ווי ביי א מאנגאל. דער שניט און די פארעם פון די אומרואיגע און שטיל זשעדנע אויגן זענען אויך געווען מאנגאליש. מיט שווארצע וואנצעס און א שווארץ בערדל. ער האט געהאט די טבע צו שמייכלען איראניש צו זיך אליין, דורך אויסדריקן פאראכטונג אדער גרינגשעצונג צו דער פערזאן מיט וועלכער ער האט גערעדט. ער האט געהאלטן פון זיך א וועלט, און די מענטשן ארום אים, פרויען בפרט, האבן איינגעשטימט מיט אים. און אינגאנצן אומגערעכט איז ער געוויס ניט געווען. ער האט געהאט א זייער געזונטן פעהיגן קאפ אויף די פלייצעס. זיינע לידער און ליטעראַרישע טעטיקייטן האָבן אַ סך געהאָלפֿן דער אַנטוויקלונג פֿון דער רוסישער פּאָעזיע און שפּראַך. ער האָט מיר זייער פֿרײַנטלעך באַגריסט און באַלד אָנגעהויבן רעדן מיט מיר וועגן בונינען, כאָטש איך האָב דעם דאָזיקן נאָמען ניט דערמאָנט. זיינע שוואַרצע בייזע אויגן האָבן געקוקט אויף מיר שטאַר, און איך האָב זיך געוווּנדערט וואָס פֿאַר אַ שטאַרקע אינטואיציע ער פֿאַרמאָגט. ערשט נעכטן אָװנט האָט דאָך בונין גערעדט װעגן אים, אומגעפֿער דאָס זעלביקע, װאָס ער רעדט איצט װעגן בונינען. ברוסאָװ האָט מיר געװיזן אַן אַלבאָם מיט עראָטישע בילדער, איך װײס ניט, צו װאָס דאָס איז געװען נױטיק. אין צימער איז אַרײַן אַ יונגערמאַן מיט טיף-זיצנדיקע װײַסע משוגענע אױגן און אַ שטאָלץ-פֿוקסאַרטיקן פּנים, אנדרעי ביעלי, א ניט-אנטוויקלטער זשעני, איינער פון די אריגינעלסטע מענטשן וואס איך האב געטראפן אין מיין לעבן. אלץ וואס ער האט גערעדט איז געווען אריגינעל, ניט אזוי ווי אנדערע האבן דאס ארויסגעבראכט. אבער ער איז געבליבן א שיינע בלום אן אראמאט, א פידל וואס שפילט ניט. געהאלטן האט מען אבער פון ביעלין אסאך. אט אט וועט ער ווערן א פולער זשעני. אבער ער איז דאס ניט געווארן. ביעלי, מיט דעם ריכטיקן נאמען באריס בוגאיעוו, איז געווען דער זון פון א פראפעסאר פון מאטעמאטיק. ברוסוב און ער האבן אנגעהויבן א לאנגע דיסקוסיע וועגן טייוול. ווי הויך קען ער זיין? וואס פאר א פארב האט ער? צו ער האט א גלאטן נארמאלן האלדז, אדער זיין האלדז גייט אין ספיראלן ווי אין א פראפנציער, און די הויפט זאך וואס פאר אן עק ער האט. א גלאטן אדער באוואקסן מיט האר, איך האב געקוקט אויף זיי מיט גרויסע אויגן, נעמען זיי מיך אויף זיכער? ניין, זיי זיינען דאכט זיך גאנץ ערנסט. אנדרעי ביעלי האט דערציילט ווי ער האט זיך געטראפן מיטן טייוול אין פעטערבורג אויף ניעווסקי פראספעקט, דאס איז געווען ארום פיר אזייגער נאכמיטאג, דער טייוול איז געווען אנגעטון אין א פעלץ און האט אויסגעזען ווי א סוחר, אבער כדי מען זאל ניט זען זיינע טייוול'שע הערנער, האָט ער געטראָגן אויפֿן קאָפּ אַ הויכן פֿוטערנעם קאַפּעלוש. איך בין אַוועק פֿון זשורנאַל וויעסי אַ ביסל אַ צעטומלטער און געטראַכט, אַ מאָדנע שטאָט איז מאָסקווע, איין שרײַבער אַנדרעיעוו רעדט וועגן גאָט, די אַנדערע, וועגן טײַוול. און נאָך צוויי אינטערעסאַנטע פֿיגורן האָב איך געטראָפֿן אין מאָסקווע, ביידע באַקאַנטע שרײַבער, קריטיקער, קענער פון דער רוסישער ליטעראַטור. מיכאַאיל גערשנזאָן איז געווען אַ נידעריקער, מיט אַ קורצן האַלדז און אַ רונדן קאָפּ, קורצע הענט און נאָך קירצערע פֿיס. געגאַנגען איז ער אַ ביסל שווער, ענלעך צו אַ בער, אָבער איז געווען פֿול מיט אומגעדולדיקן נערוועזן טעמפּעראַמענט. ווען ער האָט גערעדט וועגן ליטעראַטור, איז עס אים געגאַנגען אין לעבן. ער האָט זיך געאײַלט אַרױסצורעדן זײַן געדאַנק, און אײן װאָרט האָט איבערגעיאָגט דאָס צװײטע, אײדער דאָס ערשטע איז געװען אַרױסגערעדט, אַזױ זײַנען די װערטער אָפֿטמאָל געפֿאַלן אײנס אױף דאָס צװײטע, אָבער ער האָט זיך ניט אַרומגעקוקט. זאָל ליגן! ער האָט נאָך אַ גאַנצן קאַסטן, אַ גאַנצע שטוב מיט אַנדערע װערטער און װעט שױן זײַן געדאַנק אױסדריקן, אָן די שװאַכלעכע װערטער, װאָס קאָנען זיך ניט האַלטן אױף די פֿיס, װען מע רעדט זײ אױס.

דאָ איז ער געװען אין דער הײם. דאָס איז געװען זײַן נשמה, דער אָרט פֿון זײַן העכסטן ענטוזיאַזם. פּושקינס לידער זײַנען געלעגן אױף זײַן שרײַבטיש, און ער האָט אַרײַנגעכאַפּט אַ בלאַט פּושקין, פּונקט װי אַ פֿרומער ייִד כאַפּט אַרײַן אַ בלאַט גמרא. גערשנזאָן האָט מיר אָנגערעדט אַ סך קאָמפּלימענטן, אײנס פֿאַלנדיק אַריבער דעם צװײטן, אָבער עטלעכע זײַנען פֿאָרט געבליבן. נאך מיט א צווייטן באוואוסטן קריטיקער האב איך זיך באקענט, יולי אייכנוואלד. ער איז געווען דער זון פון א רב, אבער איצט איז ער שוין געווען אויס איד. נאך א שטילע, אינערליך בלוטנדיקע טראגעדיע פון א גוטן, הארציגן מענטשן. די וויפלטע האב איך שוין געזען און וועל נאך זען, האט עס מיר נאר אויסגעוויזן אדער איז עס טאקע אזוי געווען, אבער איך האב זיך שוין אויסגעלערנט צו דערקענען משומדים נאך זייער דערשראקן טרויעריגן און צו זיך געווענדטן בליק, איך רעד דא וועגן די וואס האבן זיך גע'שמד'ט אונטער דעם שווערסטן דרוק פון אומשטענדן. יולי אייכנוואלד. דער פיינשמעקער פון דער רוסישער ליטעראַטור, דער הייסער פאַרערער פון רוסישע שרייבער און דיכטער, דער זון פון אַ קליינשטעטלדיקן רב, האָט געהערט צו יענע אָרעמע און צאַרטע נשמות, וואָס, דענקענדיק צו ראַטעווען זיך מיט אַ פיקטיוון אַוועקגיין פון יידישקייט, זיינען באַגאַנגען אַ גייסטיקן האַריקירי. אייכנוואַלד איז געווען דער רעדאַקטאָר פון דעם באַוואוסטן דיקן זשורנאַל רוסקאַיאַ מיסל, רוסישע רוסישער געדאנק, ער האט מיך איינגעלאדן צוצושיקן אים מיינע נייע דערציילונגען, דא האב איך צום ערשטן מאל פארשטאנען אז איך האב א נאמען. איך האב טאקע צוגעשיקט מאטעריאל, אייכנוואלד האט אפגעדרוקט, אבער אלע דריי צוגעשיקטע דערציילונגען זענען נישט קיין געלונגענע, דער דערפאלג וועלכער איז א קאפיטשקע צו גיך ארונטערגעפאלן אויף מיין יונגן קאפ, האט צוגענומען ביי מיר אויף א וויילע מיין גלייכגעוויכט, די איינפאכקייט און שטילקייט וואס האבן מיר ביז איצט אסאך געהאלפן אין מיין ארבעט, עס איז אריבער א שטיקל צייט ביז איך בין דאס איבערגעקומען. באמערקונג, יולי אייכנוואלד איז געטויט געווארן אין בערלין אויף קורפירסטענדאם דורך א טראמוויי, דאס איז געווען נאך דער רוסישער רעוואלוציע ווען ער איז געווען א פליכטלינג, גייענדיג איבער דער גאס האט ער זיך פארטראכט אזוי טיף אז ער האט ניט געזען דעם אנקומענדיגן טויט. פיל. זיי זענען געקומען אין דעם מער ווי באשיידענעם פלאץ צו דאווידקען, וואו א יידישער שרייבער האט געפייערט זיין ליטערארישן געבורטסטאג. דאס האב איך פארשטאנען, כאטש קיינער האט ניט גערעדט וועגן דעם. דאס ווארט קישיניעוו איז איבערהויפט ניט ארויסגערעדט געווארן.

אן דעם געשעצטן יובילאר וואס האט זיך נאטירליך פארשפעטיגט ניט אנהייבן צו עסן. פלוצלונג האבן זיך דערהערט אפלאדיסמענטן, מער, אלץ מער, אלץ העכער און שטארקער, דאס האט זיך געיאוועט אין זאל דער פארשפעטיגטער חשוב'ער בעל שמחה אליין. א זייער אלטער מאן מיט א ווייסער שיטערער ציגן בערדעלע און ווארעמע מידע אויגן האט מיט א שוואכער ציטערדיגער שטים אנגעהויבן לייענען דעם יוביליי אדרעס. אזוי האט זיך דעמאלט געפירט. דער עלטסטער שרייבער דארף באגריסן דעם בעל שמחה מיט א ספעציעלער יוביליי רעדע וואס איז צועגרייט פון פריער, געשריבן אויף א ווייסן בויגן פאפיר, אריינגעלייגט אין א שיינעם קארטאן דעקל. דער אַלטער מאַן האָט געלייענט, שטייענדיק פּנים אל פּנים צום יובילאַר. איך האָב שטילערהייט געפֿרעגט ווער ער איז און מען האָט מיר דערקלערט, אַז דער מאַן איז דניאל לוקיטש מאָרדאָווצעוו. איך האָב ווייט אויפֿגעריסן די אויגן. איך בין געווען זיכער, אַז מאָרדאָווצעוו

אין דאַװידקעס עס-צימער, זאָגט צו דעם יובילאַר אַ געװעזענעם ייִדישן אַרבעטער, אַ קאָװאַל דוכט זיך, איר האָט הױך געהאַלטן די פֿאָן די אַלע פֿינף און צװאַנציק יאָר? פּרוזשאַנסקי, װי איך פֿאַרשטײ, האָט קײן פֿאָן ניט געהאַלטן, ער האָט פּשוט געהונגערט, אָבער אַזױ האָט זיך שױן דעמאָלט געפֿירט אױף אַלע ליטעראַרישע יובילעיען. דער יוביליאר האט געדארפט הויך האלטן די פאן, דאס הייסט געקעמפט פאר דעם אידעאל. פרוזשאנסקי האט זיך אויפמערקזאם צוגעהערט צו דעם אדרעס, און מסתמא געטראכט ביי זיך, ווער ווייסט, אפשר האב איך טאקע געהאלטן די פאן, וועל איך זי שוין האלטן ווייטער. וואלינסקי, מיר בעטן וואלינסקין צו זאגן אפאר ווערטער, האט מען אנגעהויבן שרייען פון אלע זייטן. איך האב געקוקט אויף וואלינסקין מיט וועמען איך בין דעמאלט נאך ווייניג געווען באקאנט, איך האב ניט געוואוסט ווער ער איז, א שרייבער, א קריטיקער, א קענער פון דער רוסישער ליטעראטור, אן אויסגעצייכנטער רעדנער, א געלערנטער. ער האט געוויס געקאנט ווערן איינער פון די בעסטע אדוואקאטן פון רוסלאנד ווען ער וואלט נאר געוואלט אויסניצן זיין דיפלאם, ער איז געווען א איד, געבארן אין בעלאיא צערקוב, וואלין, דערפאר האט ער זיך אנגערופן וואלינסקי, אקים לוואוויטש. זיין אמת'ער נאמען איז געווען חיים פלעקסער. אפיציעל האט ער זיך קיינמאל ניט אפגעריסן פון אידנטום, איז געבליבן א איד, אבער אלע זיינע געדאנקען, זיין גרויסן טאלאנט, זיין שארפן אינערליכן קוק, זיין פילאזאפישן מוח האט ער אוועקגעגעבן ניט דער יידישער נאר דער קריסטלעכער וועלט. ער האט געשריבן וועגן די רוסישע קריטיקער, אנהויבנדיק מיט בעלינסקין אז זיי טויגן ניט, זיי זיינען ניט געווען קיין עכטע קריטיקער ווייל זיי האבן זיך מער אינטערעסירט מיט דער בירגערלעכער פרייהייט פון רוסלאנד איידער מיט קונסט. ער האט געשריבן וועגן דאסטאיעווסקין א קלוגע גרינדלעכע אויספארשונג ער האט זיך אויסגעלערנט די איטאליענישע שפראך כדי צו קענען לייענען די שריפטן פון דעם גרויסן מאלער לעאנארדא דא ווינטשי אין זיין אייגענער שפראך. ער האט זיך אריינגעווארפן אין א גאר נייער ספערע וואס איז אים געווען אינגאנצן פרעמד, אזוי פרעמד ווי עס קען נאר זיין,

קריטיק וועגן באלעט האט מען ארגומענטירט מיט פראפערן. דער קלוגער דערפארענער צייטונגס-מאן האט געענטפערט, אמת, קריטיק איבער באלעט ליינט קיינער ניט, אבער וואלינסקי'ס קריטיק ליינט יעדער איינער. אזוי קאמיש זיינען זיי. מען דארף גארנישט פארשטיין, איך אליין לייען זיינע ארטיקלען און האב א גרויסע הנאה פון זיי, ווי זאל איך ער זאגן צו דעם, האט ער געענדיגט מיט זיין טשיקאוון רוסיש. אבער וואלינסקי אליין איז געוען זייער ערנסט אין זיין ארבעט, ווי ער איז דאס שטענדיג געווען אין אלסדינג וואס ער האט געטון. זיין פנים איז געווען אריגינעל און אויסדרוקספול, שטענדיג גלאט אפגעגאלט, אן וואנצעס און אן א בארד, איז ער געווען ענליך צו א קאטוילישן גלח פון אלטע צייטן ערגעץ אין שפאניע אדער איטאליע. זיינע באקן זענען געווען איינגעפאלן, דער נערוועזער מויל, די דינע ליפן שיין פארמירט, די גרויע קלוגע און אויסערליך ניט פריינטליכע אויגן האבן געקאנט שפריצן מיט פייער אין דעם מאמענט ווען זיין וואונדערליכער טאלאנט צו רעדן האט אים אוועקגעטראגן ווייט פון דער זינדיגער וועלט אונזערער. איך האָב אים קײנמאָל ניט געזען אַנדערש װי אין אַ לאַנגן ציכטיקן אַקוראַט זיצנדיקן שװאַרצן ראָק מיט אַ שװאַרצן ברײטן שניפּס, װאָס האָט באַדעקט זײַן שמאָלע ברוסט און אים געמאַכט נאָך מער ענלעך צו אַ גלח. איך האָב אים קײנמאָל ניט געזען קײן ניט גלאַט אָפּגעגאָלטן. ער פֿלעגט זאָגן, איך קאָן ניט שרײַבן קײן ניט אָפּגעגאָלטער, די געדאַנקען קומען אַרױס אױך ניט אָפּגעגאָלט. ער האָט געלעבט איינזאַם, האָט קיינמאָל ניט דערמאָנט זיין ווייב, מיט וועלכער ער איז זיך צעגאַנגען מיט אַ סך יאָרן צוריק, ווען ער איז נאָך געווען אַ יונגערמאַן. ער האָט געהאַט אַ טאָכטער, מערי, וועגן וועלכער ער האָט אויך ווייניק גערעדט. איינמאָל, אין מאָסקווע, האָט ער מיך באַקאַנט מיט איר. אן איבערדערוואקסענע מיידל וואס האט אויסגעזען ווי א לערערקע, ער האט ניט געהאט קיין פריינד קיין קרובים, ער איז געבליבן ארים זיין גאנצן לעבן און פלעגט זאגן מיט א געפיל פון שטאלץ, מיין ארימקייט איז פון גאט. א זייער שטאלצער מענטש איז ער געווען. ווי געווענליך, איידער ער פלעגט ארויסקומען מיט א ווארט, האט וואלינסקי זיך איצט אויך געלאזט בעטן. ער האט ליב געהאט כבוד, כאטש ער האט געמאכט דעם אנשטעל אז ער איז גלייכגילטיג צו דעם. וואס מיינט כבוד? האט ער געקוועטשט מיט די פלייצעס ניט מער ווי א יאגעניש נאך א מיראזש. אן איבעריגע און פוסטע זאך פאר לייכטזיניקע נשמות, פאר פוסטע מענטשן. ווי דאָס זײַנען למשל די שוישפּילער מיט זייערע באָרוועסע פּענעמער, דאָס דאָזיקע ווערטל פֿון דעם שרײַבער קופּרין האָט וואָלינסקי ליב געהאַט צו דערמאָנען. וואָלינסקי! מיר בעטן וואָלינסקין רעדן! האָט מען אַלץ העכער געשריִען, און ער האָט נאָך אַלץ געשוויגן און געמאַכט זיך טויב. באָריס בורדעס, דער שוין לאַנג אָפּגעשמדטער ייִד, אַ גרויסער פֿאַרערער פֿון וואָלינסקין, איז צוגעקומען צו אים. בורדעס האָט ניט דורכגעלאָזט קיין איין פאַרזאַמלונג, קיין איין געלעגנהייט צו צו רייבן זיך צווישן מענטשן, הערן זייערע שטימען, הערן זיין אייגענע שטימע, דיסקוטירן, קאָכן זיך. עס האָט אים ווייניק אינטערעסירט דאָס עסן און נאָך ווינציקער דאָס טרינקען. וואָס ער האָט געזוכט, איז צו אָנצושיכורן זיך מיט רייד, מיט מענטשלעכע געדאַנקען, מיט דעם אַלטטעגלעכן שטראָם פון לעבן, וועלכער איז געפלאָסן פאַרביי אים און וועלכן ער, וואָס האָט זיך אַליין געמאַכט פֿאַר אַ פֿרעמדן און אַרויסגעוואָרפֿענעם, האָט ניט געקאָנט כאַפּן. מיר אַלע דורשטן צו הערן אײַער אינספּירירט וואָרט, אַקים לוואָוויטש, האָט ער געזאָגט צו וואָלינסקין אין זײַן געוויינלעכער איבערגעטריבענער ליגנערישער און פֿאָרט אויפֿריכטיקער שפּראַך. וואָלינסקי האָט זיך אויפֿגעהויבן. בורדעס האָט אָנגעהויבן קלאַפּן מיט אַ מעסער אויף אַ גלאָז. ס'איז געוואָרן שטיל. פערציג יאר זענען אוועק און איך געדענק נאך היינט די טיף פאטעטישע הארץ דורכשטעכנדיגע רעדע וועלכע חיים פלעקסער וואלינסקי האט ארויסגעריסן יענעם אוונט פון זיין נשמה. זיכער האט ער זיך ניט צוגעגרייט צו איר, ס'איז געווען א וואונדערליכע אימפראוויזאציע אן אויסגעשריי א ווערטערליכע געזאנג אן מוזיק, די טרויער מוזיק איז געווען באהאלטן הינטער די ווערטער, צווישן און איבער די ווערטער. נאך היינט צו טאג זעה איך אין מיין זיכרון זיין גלחי'שן פנים, וועלכער איז פלוצלונג געווארן נאך מער בלייך, זיינע העל-גרויע אויגן וועלכע האבן געפלאמט מיט א מאדנעם געמיש פון ווייטאג, ליבע און האס. ער האט ניט גערעדט וועגן דעם יוביליי און דעם באשיידענעם בעל שמחה פון וועלכן מיר אלע האבן זיך געסטארעט צו שאפן עפעס א פיגור, ער האט אים באזייטיגט. ער האט גערעדט וועגן דעם קישינעווער פאגראם, כאטש ער האט קיין איין מאל נישט דערמאנט דאס בלוטיגע ווארט קישינעוו, אבער יעדער איינער האט פארשטאנען וואס ער מיינט. איך וויל אייך דערמאנען, האט אנגעהויבן וואלינסקי, אן א סצענע פון דאסטאיעווסקי'ס ראמאן אידיאט, וועלכער האט איצט אין אונזערע טעג ווידער אויפגעלעבט אין א נייער פארעם. איר געדענקט אז דער העלד פון בוך פירשט מישקין, דער אידיאט, האט זיך פארברודערט מיט דעם ווילדן סוחר'ס זון פארפען ראגאזשין. זיי ביידע זענען פארליבט

נעווערו! איך גלויב ניט! שרייט אויס מישקין. דאָס הייסט, ער זעט דעם מעסער, ער דערקענט אויך דעם מערדער, אָבער ער גלויבט פאָרט ניט, ער גלויבט זיינע אויגן ניט און וויל ניט גלויבן! דער דאָזיקער אויסגעשריי מאַכט ראָגאָזשינען קומען צו זיך, דער מעסער פאַלט אַרויס פון זיין האַנט און ער אַנטלויפט. מישקין, דערשיטערט פון דער אויפרעגונג, קריגט אן אטאקע פון עפילעפסיע און פאלט אנידער אין קאנוואולסיעס. בלייך, ווייס אין פנים, איז געשטאנען וואלינסקי לעבן דעם טיש. אלע אויגן זיינען געווען געווענדעט צו אים. שטיל, שטיל איז געווען אין דעם גרויסן דאַװידקעס עס-צימער, װעלכער איז װײניקער פֿון אַלץ געװען צוגעװױנט צו שטילקײט. דער רעדנער האָט געקוקט פֿאַר זיך אין דער לופֿטן און האָט אונדז ניט געזען, אין דעם בין איך זיכער. ער האָט אָבער יאָ געזען אַ טונקעלע טרעפּ, אַ האַנט, װאָס האַלט אַ מעסער איבער אַן אומשולדיקן הילפֿלאָזן מענטשן, און װײַטער האָט ער גערעדט און פֿאַרענדיקט. אין די טעג, ווען די האנט מיט דעם מעסער האט זיך ווידער אויפגעהויבן, שריי איך ארויס אינאיינעם מיט דעם העלד פון דאסטאיעווסקי'ס בוך און אינאיינעם מיט מיינע ברידער און שוועסטער, פארפען, איך גלויב ניט! ער האט זיך אנידערגעזעצט, א שטורם פון אפלאדיסמענטן איז אויסגעבראכן אין צימער, און דא איז געשען א וואונדערליכע זאך, דער שרייבער אלעקסיי בודישטשעוו, א קריסט און א מיטארבעטער פון דער אנטיסעמיטישער צייטונג נאוואיע וורעמיא, איז פלוצים ארונטערגעפאלן אויף דער ערד אין אן אנפאל פון היסטערישן געוויין. מיט אים איז געשען דאס וואס, ווי וואלינסקי האט נאר וואס דערציילט, איז פארגעקומען מיט דאסטאיעווסקי'ס מישקין, בודישטשעוו האט היסטעריש געוויינט איבער דעם גרויזאמען שיקזאל פון די קישינעווער אידן. מאכטלאז האט ער געשלאגן מיט זיין פארקריפלטער האנט אויף דער פאדלאגע, אזוי ווי ער וואלט באשטראפט עמיצן, באשטראפט די מענטשן מיט דעם אויפגעהויבענעם מעסער. זיין ווייב, אויך א גוטהארציגע קריסטין, האט זיך געווארפן צו אים, אנגעהויבן רעדן צו אים שטילערהייט, און אין אירע אויגן האבן זיך אויך באוויזן טרערן. טרערן זיינען געווען אין די אויגן פון אסאך אנדערע געסט. בורדעס האט געקוקט אויף וואלינסקין, א דערשלאגענער, א נערוועז-אויפגערעגטער, א צעמישטער. מענטשן האָבן זיך געשטופּט אַרום װאָלינסקין, גערעדט צו אים, געדרוקט אים די האַנט. ער איז געזעסן בלײך, צעטרײסלט פֿון זײַנע אײגענע װערטער און גאָרנישט געענטפֿערט. קײן װאָרט האָט ער מער ניט אַרױסגערעדט דעם גאַנצן אָװנט. ער איז פּלוצים געװאָרן אַ פֿרעמדער צװישן פֿרעמדע. אויף מארגן האט מען אומעטום ציטירט וואלינסקי'ס ווערטער, און נאך לאנג לאנג האט פעטערבורג ניט געקאנט פארגעסן וואס עס האט פאסירט אין דעם דריט-קלאסיגן רעסטאראנט דאווידקא. די גרויסע, שטארקע פערזענליכקייט פון וואלינסקין, זיין לעבן, זיין ארבעט, דעם פלאץ וועלכן ער האט וועלכן ער פארנעמט אין דער רוסישער ליטעראטור און רוסישן קולטור-לעבן, האבן מיך געמאכט צו טראכטן אָט איז אַ מענטש, װאָס איז שױן האַלב דורכגעגאַנגען דעם זעלבן װעג אױף װעלכן איך הױב אָן צו גײן, ער איז מיט צװאַנציק יאָר עלטער פֿון מיר, און דאָס גיט מיר די מעגלעכהײט צו זען מײַן אײגענע צוקונפֿט אױב זי װעט מיך געלינגען. ער איז פֿאַרבליבן אַ ייִד.

אַלץ װאָס ער, דער זון פֿון זײַן פֿאָלק, גיט דעם פֿאָלק, זײַן מיטלײד, ניט זײַן אַרבעט, זײַן האַרץ, ניט זײַן מוח, דעם שטאַרקן מוח זײַנעם, זײַנע גרױסע פֿעיִקײטן, זײַן באַלעזנקײט, די קולטור, װאָס ער האָט אָנגעזאַמלט אין זיך דורך יאָרן פֿון זײער שװערער אַרבעט, זײַנע קינסטלערישע חלומות און דערגרײכונגען, זײַנע דערפֿאָלגן און זײַנע צילן,

שאַפֿט ער דאָך און אַרבעט אויף דעם גרויסן שיינעם געביט פֿון קונסט, פֿון קולטור, בלויז פֿאַר דער רוסישער גרויסער קולטור? מאַכט עס דען אַן אונטערשיד פֿאַר וועמעס טובה מען אַרבעט, אַבי די שיינע אַרבעט איז געטאָן? די ביכער, וועלכע ער שרײַבט, די פֿאָרשונגען, וועלכע ער פֿירט אויס, זײַנען אָנגעשריבן אויף רוסיש, געדרוקט אין דער רוסישער שפּראַך, אָבער זיי זײַנען דאָך אינטערנאַציאָנאַל, זיי געהערן ניט בלויז צו אַ באַשטימטן אָרט אויף דער ערד, הייסט עס, איז דאָך וואָלינסקי גערעכט, ווען ער מאַכט רייכער מיט זיין אַרבעט דאָס רוסישע וואָרט, מאַכט ער אויך רייכער, אויב נאָר זיין וואָרט האָט אַ ווערט, אויך אַנדערע קולטורן. איז דאָס ניט אַ וועג פאַר דעם שאַפנדיקן מענטשן, וואָס וויל, אָבער קאָן זיך ניט אַריינפּאַסן אין די ראַמען פון זיין אייגענער נאַציאָנאַליטעט? אט די געדאנקען וועלכע איך לייג דא אויס זיינען מער אדער ווייניגער קלאר פאר מיר איצט ווען איך קאן צוריקקוקן און קאן האבן א געוויסע פערספעקטיוו, אבער דעמאלט אין די ווייטע טעג פון מיין גרינער יוגנט איז דאס געווען אנדערש. דאס פראבלעם, א איד אין דער רוסישער ליטעראטור איז געווען א נארוואס א נארוואס אויפגעקומענע און שמערצליך נאנט צו מיר פערזאנליך, די גרויסע אומרו, דער טיף אינערליכע צווייפל וואס האט מיר געגריזשעט פון דעם ערשטן מאמענט ווען איך האב גענומען די פען אין האנט, האט מיך קיינמאל ניט פארלאזן. איך האב ניט געוואלט זיך מודה זיין אין דעם. איך האב געפרואווט מאכן אן אנשטעל אז דאס פראבלעם עקזיסטירט איבערהויפט ניט.

אדער איז דאס רוסישע ווארט אזוי טיף פארבונדן מיט דער רוסישער רעליגיע? זיינען שפראך און רעליגיע באמת ענג צוזאמענגעוואקסענע גייסטיגע זאכן? אבער וואס ווייטער אלץ אפטער האב איך זיך געשטעלט די דאזיגע פראגע, ניין, ניט געשטעלט האב איך זיך זיי, זיי זענען אליין געקומען און געשטעלט זיך צווישן מיר און מיין שרייבן און ניט געוואלט פארשווינדן אן אן אנטשיידענעם פאזיטיוון ענטפער. אבער וואס פאר אן ענטפער האב איך זיי געקאנט געבן? און אויב טיף, גאנץ טיף האב איך שוין יא געפילט דעם ריכטיגן ענטפער, האב איך דאך מורא געהאט אים צו אנערקענען, ווייל דאס וואלט געמיינט ברעכן, ענדערן מיין גאנצן לעבן, און אויף דעם בין איך דעמאלט נאך ניט געווען גרייט, איך האב דאס געטאן מיט א פאר יאר שפעטער. שפעטער איז מיר אויך קלאר געווארן דער וועג אויף וועלכן וואלינסקי איז געגאנגען, און דאס האט געהאט א גרויסע ווירקונג אויף מיר. אזוי ווי אין א צויבער שפיגל האב איך געקאנט זעהן אין זיין לעבן די מעגליכע צוקונפט פון מיין לעבן, ער אליין האט ניט געהאט פאר זיך אזא שפיגל ווייל ער איז געווען צווישן די פיאנערן, די ערשטע אידישע יונגעלייט וואס זענען אריבערגעשפרונגען די געטא וואנט באוואפנט מיט טאלאנט און בילדונג מיט שפראך-קענטעניש און זיך אריינגעווארפן אין דער רוסישער ליטעראטור, אזעלכע פאלן זענען ניט געווען ניי אין דייטשלאנד, אין פראנקרייך, אין ענגלאנד, זיי זענען אבער געווען ניי אין רוסלאנד. וואלינסקי האט געהערט צום ערשטן דור, איך און מיינע קאלעגן צום צווייטן. מיט יארן שפעטער האב איך פארשטאנען אז אויך ער, דער פיאנער, דער ערשטער וועלכער איז אוועק אויף דעם איד אין א פרעמדער ליטעראטור וועג האט געטראגן אין הארצן פונקט די זעלבע פיינליכע געדאנקען וואס האבן געפייניגט מיך, ער האט קיינמאל ניט גערעדט וועגן דעם, אבער דער צווייפל איז געזעסן אין זיין קינסטלערישן געוויסן, ער האט געפרואווט באווייזן דער וועלט און נאך מער זיך אליין אז דער איד אין א פרעמדער ליטעראטור איז פונקט אזוי שטארק און פונקט אזוי אין פלאץ ווי עס איז דער ניט-איד. זייענדיג נאך גאר א יונגערמאן האט ער אנגעהויבן זיך פארמעסטן אין שרייבן מיט דעם רוסישן שריפטשטעלער מערעזשקאווסקי וועלכער איז דעמאלט אויך געווען אין אנהייב פון זיין קאריערע. ווי ווייט דאס איז מעגליך אפצומעסטן זענען ביידע, דער איד און דער ניט-איד, געווען גלייך שטארק, גלייך טאלאנטירט. וואלינסקי איז אפשר געווען שטארקער, מיט מער טעמפעראמענט, מיט מער פייער. מערעזשקאָווסקי האָט געשאַפֿן אַ זעלטן געלונגענעם בוך וועגן דאָסטאָיעווסקין און טאָלסטאָי. מיט אַ דערפֿרישט אויג האָט דער לייענער אָנגעהויבן צו קוקן אויף די צוויי גײַסטיקע ריזן, די גרונטזײַלן פֿון רוסישן געדאַנק. מיט קיין איין וואָרט האָט זיך וואָלינסקי ניט אָפּגערופֿן אויף מערעזשקאָווסקיס אַרבעט. זיכער האָט ער דאָס געלייענט, אָבער ער האָט געמאַכט דעם אָנשטעל, אַז ער ווייס פֿון דעם ניט. אַזוי ווײַט, ווייס ער ניט, אַז ער האָט זיך אַוועקגעזעצט שרייבן אַ בוך וועגן דאָסטאָיעווסקין? עס איז דאָך צייט, אַז רוסלאַנד, אַז די וועלט זאָל וויסן ווער און וואָס דאָסטאָיעווסקי איז טאַקע געווען. אויב קיינער פון די קריסטלעכע שרייבער טוט עס ניט,

מערעשקאווסקי האט אנגעשריבן וועגן אים א זייער אינטערעסאנט בוך וואס ליינט זיך ווי יעדער פארכאפנדיגער ראמאן און אין דער זעלבע צייט פול מיט חכמה מיט טאלאנטפולע איינפאלן, א שטיק אויפגעלעבטע געשיכטע. ווידער האט זיך וואלינסקי געמאכט בלינד און טויב און איז אוועק קיין איטאליע שרייבן וועגן לעאנארדא דא ווינטשי. די איטאליענישע רעגירונג האט אים באלוינט מיט דעם טיטל בירגער פון שטאט מילאן. שווער האט ער דארטן געארבעט כדי אריבערצושפרינגען מערעשקאווסקי'ן דעם קריסט וועמעס ווערק ער האט ניט געלייענט. האט ער אים טאקע אריבערגעיאגט? איצט ווען דער פארהאנג איז געפאלן און ביידע זענען שוין טויט, אי וואלינסקי אי מערעשקאווסקי איז מעגליך אונטערצוציען די לעצטע שורה, ניין, דעם אידן מיט אלע זיינע גרויסע פעאיגקייטן, מיט זיין זעלטענער באגאבטקייט, ענערגיע, ארבעטסלוסט און טעמפעראמענט איז ניט געלונגען צו מאכן זיך אזוי היימיש אין רוסלאנד ווי עס האט זיך געמאכט דער ניט-איד מיט ווייניגער אנשטרענגונג, אינעווייניג אין זיין

ער האָט זיך באַלד אויך באַפֿרײַט פֿון דעם ראָמאַנטישן כּישוף פֿון באַלעט און צוגעטולעט זיך צו דעם טעאַטער הבימה, וואָס האָט זיך געגרינדעט נאָך דער באָלשעוויסטישער איבערקערעניש. מערעשקאָווסקי האָט צו דער צײַט אין פּאַריז, אַ האַלב-הונגעריקער עמיגראַנט, געשריבן אַ בוך, קריסטוס דער אומבאַקאַנטער. אַזױ זענען זיך ענדלעך צעגאַנגען זײערע װעגן. דער קאַמף, װאָס האָט געדױערט צענדליקער יאָרן, איז געװען פֿאַרענדיקט. זאָל איך זײַן האַרט און זאָגן, אַז װאָלינסקי האָט פֿאַרלאָרן דעם קאַמף? האַלב פֿאַרלאָרן האָט ער זיכער. צװישן אים און דער רוסישער קונסט איז געשטאַנען אַ הױכע װאַנט. די מיסטעריע פון א פרעמדע רעליגיע, פון אן אנדער שפראך און קולטור, ווען מען וויל אריבערשפרינגען, אריבערפליען אזא וואנט, פאלט מען אראפ, ווי דער העלד פון דער גריכישער לעגענדע איקאר מיט צעבראכענע פליגלען, אבער דאס פארשטייט מען ערשט דעמאלט ווען מען ליגט שוין אויף דער ערד. קאפיטל דרײַצן. ווינטער צייט האב איך געבעטן ארום צוואַנציק פון מיינע פריינד צו קומען אין דעם פאפולערן רעסטאראן וויענא, ווין. איך דארף זיי עפעס זאגן. זיי זענען געקומען. אלע יונג, געבילדעט, גוט ערצויגן, אינטעליגענט און באגאבט, יעדער אויף זיין געביט.

סערגעי מאַקאָווסקי, דער זון פֿון דעם זייער באַגאַבטן מאָלער, אַ יונגער דיכטער, קריטיקער, קענער פֿון מאָלערײַ, הויך, דאַר, שטענדיק עלעגאַנט אָנגעטאָן, מיט אַריסטאָקראַטישע מאַניערן און אײַז-קאַלטע עגאָיִסטישע אויגן.

וואס אזוינס ביליוו-איט-אר-נאטישעס מיסטער ריפלי האט געפונען אין דעם בילד קאן איך ניט פארשטיין. עס איז אויך געקומען מיין נייער גאר יונגער פריינד דער דיכטער לעאניד סעמיאנאוו, דער זון פון א וויכטיגן מיטגליד פון גאסודארסטוועני סאוויעט מלוכה ראט, און דער אייניקל פון דעם אלמעכטיגן סאבלער, דעם פראקוראר פון הייליגן סינאד

א שוועסטער קינד פון דעם באוואוסטן פיאנא שפילער אסיפ גאברילאוויטש. לעאניד איז געווען א פעאיגער זשורנאליסט, א געלערנטער, געשריבן אויך לידער. איך האב אים זייער ליב געהאט. נאך א יונגער דיכטער איז געווען מיט אונז, סערגעי ראפאלאוויטש, א קרוב פון דער באוואוסטער יידישער משפחה פאליאקאוו. ער האט אויך געשריבן לידער, און ווער חוץ מיר האט עס דאמאלט נישט געטאן? א חוץ מיר און מיין נייעם קוזין ארקאדי רומאנאוו, וועלכער האט חתונה געהאט מיט מיין קוזינע דער פיאניסטין זשעני שטעמבער, זיינען אלע איבעריגע געווען קריסטן אדער האלבע קריסטן אדער פערטל קריסטן. אין די טעג איז אזא פארשידנארטיגע פארזאמלונג פון אידן, קריסטן און געשמאטע געווען א גאנץ געווענליכע זאך און קיינער האט זיך ניט געקימערט וועגן דעם. צו וואזשע האב איך זיי אלע פארזאמלט? וואס אזוינס האב איך זיי געזאגט? לאמיר אלע יונגע קינסטלער אויף דעם געביט פון ליטעראטור, טעאטער, מוזיק, מאלעריי, לאמיר, האב איך פארגעשלאגן, פארבינדן זיך אין איין געזעלשאפט, אין איין ארטיסטישן בונד, וועמעס צוועק עס דארף זיין צו העלפן יעדן איינעם פון די מיטגלידער אויף דעם וועג